אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, בסייעתא דשמיא הייבט מען אן פרשת יתרו, און פרשת יתרו איז געספאנסערד געווארן דורך הרוצה בעילום שמו, וואס האט גענומען אויף זיך דאס גאנצע פרשה, און ער איז דאס מנדב, ס'זאל זיין לעילוי נשמת די הייליגע צדיקים ר' אברהם דוב בן דוד מאווריטש, די הייליגע בת עין, און ר' שעיה ב"ר משה. און רבי חיים זאנוויל ב"ר משה ויוטא צפורה זאל די די זכות פון די צדיקים ביישטיין פאר די מנדבים און פאר גאנץ כלל ישראל פאר אלע שומעי השיעור און זאל האבן א שפע רב פון ברכה והצלחה אין אלע ענינים. סאו אונז גיימער דא אריין, קודם איך און מושי האבן שוין לאנג א מחלוקה, מושי טענה'ט אז מען מוז אנהייבן די שיעור מיט עפעס א פאזיטיוו מעשה, מיט עפעס א טענק יו השם מעשה, כ'האב אים געזאגט נישט יעדן טאג טרעפט מען א קייטל, סאו אונז האמיר די מחלוקה, איך זאג לאו בכל יומא מתרחיש ניסא, מושי זאגט מיר אבער ניין מ'דארף אריינלייגן א פינטל נאך לאו, לאו, נישט, נישט אמת, בכל יומא מתרחיש ניסא, יעדן טאג געשענט ניסים, ממילא זאל מיר יעדן טאג פארציילן עפעס א נס, עפעס א טענק יו השם מעשה, ווייזן ווי די אייבערשטער באווייזט זיך פאר פשוט'ע אידן אן א דעילי בעיסיס. סאו אז ס'וועט זיין מעשות בעזר השם וועט מען פארציילן אז דו האסט אמאל א מעשה א אינטערעסאנטע טענק יו השם מעשה וואס דו קענסט אינספייערן אנדערע אידן און דו ווילסט פשוט א פלאטפארם א מייק וואס אפאר טויזנט חברה זאלן עס הערן שיק מיר עס אריין צו די מעסעדזש באקס שיין אריין אין די מעסעדזש באקס און מ'וועט עס בעזר השם מענטשענען סאו אונז האלט מען דא ווי האלט מען דא אין די פרשה מ'קומט דא וישמע יתרו ווי האלט מען דא מ'האלט דא פאר קבלת התורה פאר בנין המשכן נאך בנין המשכן סאו ס'איז א גאנצע מחלוקה רש"י לשיטתו נעמט אן אז דאס איז געווען, קודם יעדער כולי עלמא מודה אז דאס איז נישט ממש נאך מלחמת עמלק, ס'איז זיכער ערגעץ אדער ממש פאר קבלת התורה איז יתרו אנגעקומען, און די זאך וואס ער האט שפעטער געזאגט פאר משה רבינו, דאס איז זיכער אז דאס וואס ער האט געזאגט פאר משה רבינו אז ער זאל אויפנעמען מענטשן אונטער זיך זאלן ענטפערן שאלות פאר כלל ישראל איז זיכער אז דאס איז געשען נאך קבלת התורה ווייל פארדעם האט דאך משה רבינו נישט געהאט קיין לייענס פון מענטשן, וואס זאלן אים פרעגן דבר הלכה, נאר די שאלה איז נאר צו ער איז אנגעקומען פאר קבלת התורה און געבליבן ביז נאך קבלת התורה דעמאלטס האט ער געגעבן די עצה, אדער איז ער בכלל אנגעקומען נאך קבלת התורה און דעמאלטס האט ער געגעבן די עצה און נאכדעם איז ער אוועק געגאנגען, אדער לויט שיטת אבן עזרא אז ער איז הערשט אנגעקומען א יאר שפעטער נאכן בנין המשכן. סאו לאמיר זעהן די סיקווענס, סאו אונז האבן דא וישמע יתרו, ס'איז זיכער נישט, לכולי עלמא אז ס'איז נישט ממש איינס נאכן צווייטן, ס'איז געווען מלחמת עמלק, א שטיק צייט שפעטער איז יתרו אנגעקומען, א וישמע יתרו, יתרו איז איז איז האט געהערט, אזוי ווי אלע פעלקער האבן געהערט, שמעו עמים ירגזון יעדער האט געהערט די ניסים פון פון יציאת מצרים, סאו דער יתרו האט אויכעט געהערט, כהן מדיין חותן משה, וואס האט ער געהערט? את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל, אלעס וואס די אייבערשטער האט געטון פאר משה און פאר די אידן עמו, און נאך א זאך, כי הוציא ה' את ישראל ממצרים, סאו האסט דא בעסיקלי דריי ריבוי'ן, קודם ווילסטו מיר זאגן וישמע יתרו כהן מדיין, ער האט געהערט, וואס האט ער געהערט? את אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, וואס איז די כל? את כל אשר עשה? האסטו דא א עקסטערע ריבוי, את אשר עשה, אלע ניסים, נאכדעם האסטו נאך א ווארט כל, און נאכדעם, ניין מען רעדט נישט דא, ער האט נישט גערעדט פון דאס אז די אייבערשטער האט ארויס גענומען די אידן פון מצרים, ווייל דאס זאגט ער שוין עקסטער כי הוציא ה' את ישראל ממצרים, סאו מיינט עס אז את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, איז אן עקסטערע ענין. און נאכדעם זאגט די תורה נאך א זאך אז ער האט אויך געהערט כי הוציא ה' את ישראל ממצרים האב איך דא דריי זאכן וואס ער האט געהערט, סאו רשי גייט זייער שיין מסביר זיין אלע דריי זאכן, אלע דריי ריבויים פונעם פסוק וואס וואס אויף וואס דאס גייט ארויף, סאו לאמיר זעהן הייליגער רשי וישמע יתרו יתרו האט געהערט סאו סאו קען נישט זיין אז וישמע יתרו איז די ערשטע ריבוי. איז אז ער געהערט אז אידן זענען ארויס פון מצרים און דאס שטייט דאך שוין קלאר כי הוציא ה' את ישראל ממצרים סוף פסוק סאו מה שמועה שמע ובא וואס האט ער געהערט אז ער איז געקומען די ערשטע ריבוי דאס האט ער געהערט אז עס איז געווען א קריעת ים סוף און וואס איז געווען שמעו עמים ירגזון די גאנצע וועלט האט געהערט און נאך מלחמת עמלק האט געזען ווי די זון שטעלט זיך אפ די גאנצע וועלט האט דעמאלטס געזען ווי משה האט אפגעשטעלט די זון מילא האט ער געהערט די צוויי זאכן וואס איז וואס פערטעינט צו די גאנצע וועלט נישט עפעס א אינסייד סטארי די זאכן וואס נאר די אידן ווייסן למשל מן. די באר די זאכן וואס זענען נאך נישט אזוי נאון פאר די גאנצע וועלט. ער האט געהערט קודם האט ער וישמע יתרו האט געהערט אלעס וואס די גאנצע וועלט האט געהערט. יעצט האקט קודם רשי אריין וואס איז געשטאנען דא יתרו ווער איז דער יתרו? זאגט ער בעצם דער יתרו איז דער איז דער שווער פון משה ווייל ער האט דאך געהאט זיבן נעמען יא? סאו גייט רשי מפרש זיין אפאר פון די זיבן נעמען כדי זאל פארשטיין זאלסט פארשטיין פארוואס ער הייסט יתרו. און און אויך זאלסטו פארשטיין פארוואס ער איז געקומען בכלל דא אין מדבר צו די אידן, סאו זאגט רשי שבע שמות נקראו לו, בעצם הייסט יתרו דרײַ זיבן נעמען, רעואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קיני, און פוטיאל, סאו יתר איז דאך איינע פון די זיבן נעמען, סאו דא שטייט אבער יתרו סאו זאגט רשי קודם יתר פארוואס הייסט ער יתר על שם שיתר פרשה אחת בתורה, די פרשה ואתה תחזה ווי ס'שטייט שפעטער אז ער האט גע'עצה'ט משה רבינו אויפצונעמען שרי אלפים שרי מאות, און אז מ'זאל אויפנעמען דיינים. וואס זענען יראי שמים און אנשי אנשי אמת, די גאנצע שטיקל תורה האט מען צוגעלייגט לכבוד יתרו, ווייל ער האט עס ער האט עס גע'עצה'ט פאר פאר משה און משה האט עס אנגענומען פון אים, סאו יתרו וואס עפעס האט מען צוגעלייגט א ו' ווייל לכשנתגייר וקיים המצוות הוסיפו לו אות אחת על שמו האט מען צוגעלייגט דעם ו' און איך האב געזאגט איך האב געהערט זייער א שיינע פשט וואס עפעס האט מען צוגעלייגט א ו' ווייל יתרו אן דער ו' איז איז תיו ריש יוד יא סאו תריג מצוות האב איך געוואלט צולייגן תריג מצוות ווייל ער האט אנגענומען אויף זיך די תריג מצוות אבער כ'האב אבער צוגעלייגט א ו' ווייל א גר האט דריי עקסטערע מצוות ווי סתם א איד א גר דארף זיך מגייר ווען ער איז זיך מגייר דארף ער זיך מל'ן ער דארף זיך טובל'ן און ער דארף ברענגען א קרבן גר סאו וועגן דעם האב איך צוגעלייגט יתרו וואס איז תריג מצוות פלאס דריי וואס דען דאס זענען די דריי מצוות פון א גר. איז כאטשיג איינע פון די תריג מצות איז דאך מילה, אבער אבער דאס איז א עקסטערע ציווי, די תורה זאגט עקסטער אז א גר וואס איז זיך מתגייר זאל זיך מל'ן, מילא וועגן דעם האב איך צוגעלייגט דריי, סאו סאו און פארשטייט זיך אז טבילה און און קרבן גר איז דאך נאר שייך פאר א גר, פיין, סאו חובב האט ער אבער נאך א נאמען וואס הייסט חובב, פארוואס על שם שחיבב את התורה ער האט ליב געהאט די תורה, מילא חובב הוא יתרו און דער חובב איז יתרו שנאמר וואס שטייט מבני חובב חותן משה שטייט דאך בעצם אין פרשת בהעלותך שטייט ויאמר משה לחובב בן רעואל המדיני חותן משה קוקט אביסל אויס ווי חובב איז די זון פון רעואל די זון פון יתרו וואס סאו בעסיקלי זיין שוואגער זאגט אבער רש"י ניין אז חובב איז יא זיין שווער ווייל ס'שטייט פאקטיש אין א אנדערע פסוק שטייט מבני חובב חותן משה און ויש אומרים אז רעואל אביו של יתרו בעצם איז רעואל די טאטע דאס הייסט משה רבינו'ס זיידע, זיין שווער'ס טאטע, ומהו אומר ותבאנה אל רעו רעואל אביהן, שטייט דאך דארטן ווען די פרוי, ווען די מיידלעך פון יתרו זענען אהיים געקומען, נאכדעם וואס די פאסטוכער האבן זיי פארשיקט דארטן, זענען זיי אהיים געקומען אל רעואל אביהן, שטייט דאך ותבאנה אל אביהן, אביהן, אבער זיי רופן זייער זיידע טאטע. סאו למעשה האב איך דא געברענגט צוויי נעמען, רש"י האט דא מסביר געווען צוויי נעמען פון יתרו אלעס ארויסצוברענגען זיין שבח, יתרו האב איך דאך געוואלט זאגן. אז מען האט פארמערט א פרשה אין די תורה, און די עקסטערע וואו איז ווייל ער האט זיך ער האט זיך מגייר געווען, און חובב ווייל ער האט ליב געהאט די תורה, דאס איז אלעס סיבות פארוואס ער איז געקומען דא אין מדבר. און רש"י וויל פשוט צום סוף אז זאלסט פארשטיין אז חובב איז נישט זיין שוואגער, נאר ס'איז זיין שווער, איי ס'שטייט דאך ויאמר משה לחובב בן רעואל, אדער ווי ס'שטייט אויך ותבאנה אל רעואל אביהן, קען טאקע זיין אז רעואל איז די זיידע. און מען רופט אן די זיידע טאטע. סאו חותן משה, כאן היה יתרו מתכבד במשה, דא האט זיך יתרו מתכבד געווען דורך משה רבינו, דאס הייסט מיין מיין איידעם, מיין חשובע איידעם, אני חותן המלך, איך בין דער שווער פונעם מלך, ולשעבר היה משה תולה הגדולה בחמיו, דער יתרו איז דאך געווען דער כהן מדין, ער איז דאך געווען א הער, סאו משה רבינו האט זיך מתכבד געווען מיט אים פאר ער איז געווארן מלך, שנאמר וישב אל יתר חותנו האט ער מכבד געווען זיין שווער, אבער דא ווען משה רבינו איז שוין עלה לגדולה האט זיך יתרו מתכבד געווען אין זיין איידעם. סאו איז געשטאנען אין פסוק את אשר עשה אלקים למשה ולישראל זאגט רש"י למשה ולישראל לכאורה איז משה שוין אינקלודעד אין ישראל ער איז דאך אויכעט א איד וואס עפעס דארפסטו זאגן עקסטער משה רבינו'ס נאמען ווייל שקול משה כנגד כל ישראל סאו קענסטו נישט אינקלודן משה אין כלל ישראל ווייל משה איז דאך ווערט איז דאך שקול כנגד גאנץ כלל ישראל ממילא וועגן דעם זאגט אים די תורה עקסטער את כל אשר עשה סאו גייט גייט רש"י צום צווייטן ריבוי סאו די ערשטע זאך וישמע יתרו את אשר עשה אלקים יעצט שטייט דאך אבער א כל את כל אשר עשה וואס האסטו צוגעלייגט מיט דעם כל? זאגט רש"י, להם! דאס הייסט די זאכן וואס די אייבערשטער האט געטון ספעציפיש פאר די אידישע קינדער. פריער האב איך אויסגערעכנט זאכן, די ערשטע ריבוי האב איך געזאגט, ס'איז זאכן וואס די גאנצע וועלט האט געוואוסט, מ'האט געזען אז די זון שטעלט זיך אפ ביי מלחמת עמלק, מ'האט געהערט שמעו עמים ירגזון, די גאנצע וועלט האט געהערט וועגן קריעת ים סוף, יעצט את כל, די כל קומט צולייגן להם! די זאכן וואס די אייבערשטער האט געטון פאר די אידישע קינדער בירידת המן ובבאר ובעמלק, די ניסים וואס איז געשען ביי מלחמת עמלק, נישט די זון האט זיך אפגעשטעלט, דאס האט די גאנצע וועלט געוואוסט, ספעציפיש די ניסים וואס די אידן האבן באקומען ביי מלחמת עמלק און אויך ירידת המן און אויך די באר. און אזוי ווייטער, יעצט האסטו דעם דריטן זאך, סאו האסט את אשר עשה און את כל אשר עשה, יעצט פירט די פסוק אויס כי הוציא ה' דאס הייסט דאס איז אן טאפ אוו די אן טאפ אוו אלל טינגס וואס כהאב וואס כהאב שוין אויסגערעכנט ביז אהער איז אויך געווען א מציאות אז כי הוציא ה' את ישראל ממצרים, לאמיר זעהן רש"י, כי הוציא ה' זו גדולה זו גדולה על כולם דאס איז נאך א גרעסערע נס פון אלעם, און דאס האט ער אויך געהערט, סאו ער איז געקומען פאר דריי סיבות. ער איז געקומען פאר די סיבות וואס ער האט געהערט פון וואס די גאנצע וועלט האט געוואוסט, ער איז געקומען פאר די ניסים וואס דער אייבערשטער האט געטון פאר די אידן אין מדבר, און אויך ווייל דער אייבערשטער האט ארויסגעצויגן די אידן פון מצרים, דאס איז נאך די גרעסטע נס פון אלעם, ווי מיר וועט זען שפעטער רש"י פארוואס יתרו איז געווען אזוי דאמבפאונדעד מיט דעם נס, אז מ'איז ארויס פון מצרים, ווייל זיי, ער האט נישט געטראכט אז עס איז בכלל דא אזא מציאות. סאו זאגט דער פסוק ווייטער ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שלוחיה, יתרו האט גענומען מיט זיך, ווען ער איז געקומען פון מדין צו צום מדבר, האט ער מיטגענומען מיט זיך ציפורה די ווייב פון משה, נאכדעם וואס משה האט איר פארשיקט. ווען פונקטליך האט ער איר פארשיקט? איך געדענק אויב דו געדענקסט פון פרשת שמות האט משה וואס די אייבערשטער האט געהייסן פאר משה צוריק גיין קיין מצרים האט ער ארויף געלייגט זיין ווייב און קינדער אויף דעם חמור אזוי ווי שטייט דארט אין פסוק ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור און וישב ארצה מצרים סאו למעשה ווי קומען דא ציפורה און די קינדער אן צוריק קיין מדיין אז יתרו זאל זיי קענען מיטברענגען זאגט רש"י אחר שלוחיה כשאמר לו הקדוש ברוך הוא במדיין לך שוב מצרים, ווען דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו גיי צוריק קיין מצרים, ווי עס שטייט דארט אין פסוק ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור, און ויצא אהרן לקראתו, אזוי ווי די אייבערשטער האט געהייסן פאר אהרן ער זאל גיין און מקבל פנים זיין משה אינמיטן וועג, און ויפגשהו בהר האלוקים זיי האבן זיך צוזאמען געטראפן דארט ביים בארג סיני, אמר לו האט אהרן געזאגט פאר משה מי הם הללו ווער זענען די חברה וואס דו ברענגסט דא מיט, אמר לו האט משה צוריק געענטפערט זו אשתי שנשאתי במדיין ואלה בני דאס איז די ווייב וואס כ'האב חתונה געהאט מיט, און דאס זענען מיינע קינדער, אמר לו האט אהרן געזאגט פאר זיין ברודער והיכן אתה מוליכן ווי פונקטליך טראגסטו זיי, אמר לו האט אים געזאגט איך טראג זיי למצרים, אמר לו האט אהרן געזאגט פאר זיין ברודער. משה, על הראשונים אנו מצטערים, אויף די וואס זענען שוין אין מצרים, הא, זענען, זענען מיר אונז זיך מורא'דיג מצער אז זיי האבן, זיי זענען אונטער שעבוד, און ואתה בא להוסיף, דו קומסט נאך צולייגן עליהם, קומסטו נאך צולייגן נאך קינדער, פרעה האט דאך גוזר געווען א גזירה צו הרג'נען די קינדער, און אויך שעכט ער דארטן קינדער פאר זיינע וואונדן, מילא וואס, וואס פלאנסטו דא צו, ברענגסט דא אריין אז מ'זאל זיי אויך קענען הרג'נען? אמר לה, האט משה רבינו זיך אויסגעדרייט צו ציפורה און ער האט איר געזאגט, לכי לבית אביך, גיי אהיים צו דיין טאטנ'ס הויז, און נטלה, און זי האט טאקע גענומען שני בניה אירע צוויי קינדער והלכה לה, סא למעשה יעצט ווען יתרו איז צוריק געקומען, ווען יתרו האט געוואלט קומען צו משה רבינו אין מדבר האט ער מיטגענומען ציפורה מיט משה רבינו'ס צוויי קינדער, זאגט די הייליגע פסוק ווייטער ושני בניה, ער האט מיטגענומען ציפורה און אויך די צוויי קינדער אשר שם האחד די ערשטער האט געהייסן גרשום, כי אמר פארוואס האט ער אים א נאמען געגעבן גרשום כי אמר גר כי אמר גר הייתי בארץ נכריה איך בין געווען א פרעמדער אין א פרעמדע לאנד.

פארוואס האט ער געזאגט כי גר הייתי? ער האט דאך א נאמען געגעבן פאר גרשום בשעת ער איז נאך געווען אין מדיין ווען ער איז געווען בארץ נכריה, פארוואס זאגט ער אז א פרעמדער בין איך געווען? סאו אויף דעם ענטפערט דער אור החיים הקדוש אז בעצם איז דאס האט ער געשריבן הייתי ווייל לכאורה וואלט ווען געדארפט שטיין גר אנכי בארץ נכריה איך בין יעצט א גר בארץ נכריה, נאר דער אור החיים טענה'ט אז דאס אז ער האט געשריבן די תורה יארן שפעטער האט ער געשריבן בלשון עבר. אז ער איז דאן דעמאלטס ווען איך האב א נאמען געגעבן פאר מיין זון גרשום איז די סיבה פון דעם איז געווען כי גר הייתי בארץ נכריה און די ושם ושם האחד אליעזר ווייל ער האט געזאגט כי אלקי אבי בעזרי אויף דעם שטעלט זיך א קשיא לכאורה אלקי אבי די די מעשה אז ער איז געראטעוועט געווארן מחרב פרעה איז דאך געשען פאר ער איז געפארן קיין מדיין סאו פארוואס געסטו נישט א נאמען פאר דיין ערשטע קינד לויט דיין לויט די סיקווענס אוו איווענטס קודם געב א נאמען פאר דיין קינד אויף די ערשטע נס אז ביסט געראטעוועט געווארן מחרב פרעה און די צווייטע קינד גרשום ווייל ביסט א גר בארץ נכריה אויף דעם ענטפערט דער אור החיים הקדוש הערליך שיין. אז קודם האט ער א נאמען געגעבן אויף די מצב ווי ער איז יעצט, ער איז יעצט בארץ נכריה, פיין, ער האט א נאמען געגעבן אויף די, שפעטער האט נאך א קינד, קען, אזוי ווי מען געבט נישט א נאמען נאך די עלטער עלטער באבע אויב האסטו געהאט א באבע וואס איז יעצט נפטר געווארן, קודם געבט מען א נאמען נאך די מאוסט ריסענט באבע, און שפעטער אויב ביסטו אויסגעלאפן פון פון קלאוז אפשענס גייסטו צו די עלטער עלטער באבע וואס איז אוועק פארן קריג. זעלבע זאך משה האט א נאמען געגעבן קודם פארן מצב ווי ער איז יעצט, און ערשט שפעטער איז ער צוריק געגאנגען צו א נס וואס איז אים געשען אין די פּעסט. זאגט די הייליגע רשי ויצילני מחרב פרעה, וואס אויב די חרב איז איבעריג וואלט עס וואלט דאך געווען גענוג אז ס'שטייט ויצילני מפרעה. נאר פארציילט רשי די מעשה אז כשגילו דתן ואבירם על דבר המצרי ווען דתן ואבירם האבן פארציילט פאר פרעה וועגן דעם מצרי וואס משה רבינו געהארגענעט און באהאלטן אין זאמד ובקש להרוג און פרעה געוואלט הארגענען את משה נעשה צווארו כעמוד של שיש און משה רבינו'ס האלז איז געווארן הארט ווי א מארמאר שטיין. און אויף דעם נס האט ער א נאמען געגעבן פאר זיין קינד אליעזר. סאו פארציילט אונז די תורה ווייטער אז ויבא יתרו חותן משה, דער שווער פון משה איז געקומען, ובניו, מיט משה רבינו'ס קינדער, ואשתו מיט משה רבינו'ס ווייב, אל משה צו משה, אל המדבר צום מדבר אשר הוא חונה שם, דארטן ווי ער האט זיך אויפגעהאלטן, הר האלוקים, דארטן נעבן דעם בארג סיני, סאו דא איז כולי עלמא מודה אז ער איז געקומען ערגעץ ארום די מעמד הר סיני, נישט געקומען ממש אין רפידים ווען די אידן האבן נאך האבן ממש געענדיגט דעמאלטס, מלחמת עמלק אזוי ווי די פאריגע וואכעדיגע פרשה ענדיגט זיך, סאו הר האלוקים איז שוין געווען ערגעץ נעבן בארג סיני, סאו יעדער לשיטתו, לויט רשי איז עס געווען פאר מתן תורה, און לויט די אבן עזרא איז עס געווען ערשט נאך מתן תורה און נאך נאך בנין המשכן, און אזוי אויך אנדערע שיטות, אבער ערגעץ נעבן דעם הר האלוקים, סאו זאגט די הייליגע רשי אל המדבר, אף אנו יודעים שבמדבר היו. אונז ווייסט מיר אויך אז ער איז געווען אין מדבר, וואס עפעס פעלט אויס צוצולייגן דעם ווארט אין פסוק אז אל המדבר איז געקומען צו משה אל המדבר, איך ווייס דאך ווי משה רבינו איז עט דעט פוינט, אלא בשבחו של יתרו דיבר הכתוב, די תורה וויל מיר זאגן די שבח פון יתרו שהיה יושב בכבודו של עולם, ער איז דאך געווען דער כהן אין מדיין, ונדבו לבו לצאת אל המדבר, ער האט זיך מנדב געווען, ער האט אויפגעגעבן זיין גרויסקייט כדי צו גיין צום מדבר, וואו איז דער מדבר? דער מדבר איז דאך א מקום תוהו, א מקום תוהו ובוהו, אויף א וויסטע פלאץ, פארוואס איז ער געקומען לשמוע דברי תורה? מילא וועגן דעם על שם שבחו, פאר דעם זאג איך אל המדבר. און זאגט דער פסוק ווייטער ויאמר אל משה, האט דער יתרו געזאגט צו משה, דורך א שליח, אני חותנך איך בין דיין שווער יתרו בא אליך און איך בין געקומען צו דיר ואשתך און דיין ווייב ושני בניה עמה, דיין ווייב און דיינע צוויי קינדער זענען מיט איר, מילא קום ארויס קעגן אונז. סאו שטעלט זיך רשי אויף, ויאמר אל משה, ער האט געזאגט פאר משה, ער האט דאך נאכנישט געווען, פארוואס שטייט אין נעקסטע פסוק שטייט ויצא משה לקראת חותנו אז ער איז ארויסגעקומען, סאו וויאזוי איז שייך אז ער האט אים געזאגט פאר משה איז געקומען צו אים, נאר זאגט רשי על ידי שליח ער האט אים געשיקט א שליח זאל אים גיין זאגן אז דיין שווער איז געקומען, סאו אבער לכאורה פארוואס עפעס האט נישט דער שליח געזאגט אז חותנך יתרו בא אליך, וואס עפעס זאגסטו אני חותנך, ער רעדט דאך נישט נוכח, ער רעדט דאך דורך, ער זאגט דאך איבער א שליחות וואס איינער האט אים געשיקט, נאר אויף דעם קען מען ענטפערן אז ער האט אים געזאגט ווארט ביי ווארט. האט אים געזאגט ווארט ביי ווארט וואס יתרו האט געזאגט, אז יתרו האט געזאגט אני חותנך יתרו האט ער אויכעט געזאגט אני חותנך יתרו, אבער די חזקוני וויל ענטפערן אנדערש, ער זאגט אז ער האט עס אליין געשריבן אויף א בריוו, נאר ער האט נישט געקענט אריין גיין, ער איז אנגעקומען דארטן צו די ענני הכבוד, ער האט נישט געקענט אריין קומען אינעווייניג, מילא האט ער ארויף געשריבן אויף א בריוו אני חותנך יתרו בא אליך און ער האט עס אריין געשאסן מיט א פייל, פאר דעם שטייט טאקע אני חותנך, ער שרייבט עס פון זיך אליינס, ער שרייבט אויף א בריוו אז ער איז אליינס געקומען. זאגט דער הייליגער רשי אני חותנך יתרו שטעלט זיך רשי, ווייל אינעם פסוק שטייט ויאמר אל משה אני חותנך יתרו בא אליך, איך דיין שווער יתרו בין געקומען צו דיר, נאכדעם לייגט ער צו, און ווער נאך איז געקומען ואשתך ו, פארוואס שטייט נישט אני חותנך יתרו ואשתך ושני בניה בא אליך זענען געקומען צו דיר, פארוואס עפעס זאגט ער קודם אז איך יתרו בין געקומען צו דיר, זאגט רשי אם אין אתה י, ער האט אים געוואלט מרמז זיין, אז אם אין, קודם בין איך געקומען, מילא אויב ווילסטו מיך מכבד זיין, ווילסטו ארויסקומען פאר מיין כבוד, קום פאר מיין כבוד, אויב ווילסטו אבער נישט ארויסקומען פאר מיין כבוד, כאטשיג צא בגין אשתך גיי ארויס פאר דיין ווייב'ס כבוד, ואם אין אתה יוצא בגין אשתך ווייל דו טראכסט אז דו וועסט איר אפשר גט'ן, קען זיין אז דו ווילסט וואלסט ווען נישט געוואלט ארויס גיין פאר דיין ווייב, צא בגין שני בניה גיי כאטשיג ארויס וועגן דיינע צוויי קינדער, איז ויצא משה און משה איז טאקע ארויס געגאנגען פון די ענני הכבוד צו די מדבר דארט ווי יתרו איז געשטאנען לקראת חותנו און ער האט קלאר געזאגט מיט זיין מויל. דו האסט מיך געוואלט מרמז זיין פריער אז איך קען קומען, איך האב א טשויס, איך קען קומען אדער פאר דיין כבוד אדער פאר מיין ווייב'ס כבוד אדער פאר מיינע קינדער'ס כבוד, זאג איך דיר לקראת חותנו איך קום פאר דיין כבוד, וישתחו, משה רבינו האט זיך געבוקט, וישק לו און ער האט געקושט זיין שווער, וישאלו איש לרעהו, משה רבינו האט געפרעגט לשלום פון דעם יתרו אזוי איז רשי מדייק לשלום, ויבואו האהלה און ער האט אים אהיים געברענגט צו זיין געצעלט, זאגט דער הייליגער רשי ויצא משה, כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה, יתרו האט באקומען א מורא'דיגע כבוד, ווייל ס'שטייט דא ויצא לקראת חותנו. פארוואס ווייל כיוון שיצא משה ווייל לכאורה איז דער ווארט משה איבריג, ווייל דו וואלסט ווען אליין געוואוסט ווען דו שרייבסט ווען פלעין פסוק ז' און עס זאגט ויצא לקראת חותנו וואלסטו געוואוסט קלאר אז מען רעדט דא פון משה רבינו, ווייל שטייט וואס שטייט דא נאכאמאל משה, און אויך זאגט רשי אז כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה יתרו האט באקומען א מורא'דיגע כבוד פארוואס ווייל כיוון שיצא משה די תורה דרוקט אז משה איז ארויסגעגאנגען אה דער מלך קען דאך נישט גיין אליינס מילא יצא אהרן נדב ואביהוא זענען אהרן נדב ואביהוא די גרויסע פון כלל ישראל מיטגעגאנגען מיט אים לכבודו און מי הוא וועלכע מענטש, שרואה את אלו יוצאים ולא יצא, א מענטש וואס זעט אזעלכע לייבן גייען ארויס פון די ענני הכבוד אין מדבר אריין, ווער וועט נישט מיטגיין, מילא איז גאנץ כלל ישראל מיטגעגאנגען, סאו האט יתרו באקומען א מורא'דיגע כח אז זעקס הונדערט טויזנט, מורא'דיגע כבוד אז זעקס הונדערט טויזנט אידן זענען אים געקומען מקבל פנים זיין, און וישתחו וישק לו, ער האט זיך געבוקט און ער האט. אים געקושט. סאו זאגט רשי איני יודע מי השתחווה למי, איך ווייס דאך נישט ווער ס'האט געקושט וועם. כשהוא אומר ווייל שטייט אבער א מינוט שפעטער אז איש לרעהו און מ'האט געפרעגט לשלום איש לרעהו סאו בין איך מדייק אז דער איש האט געפרעגט לרעהו ווער איז דער איש? מי הקרוי איש? דאס איז משה שנאמר ווייל ס'שטייט והאיש משה. שטייט אין פסוק דארטן אין בהעלותך מיין איך אז והאיש משה ענוו מכל האדם. מילא זעה איך אז דער איש האט געפרעגט לרעהו סאו דאס וואס שטייט א מינוט פריער אז וישתחו וישק לו איז אויכעט אז משה רבינו האט זיך געבוקט און געקישט יתרו אבער לכאורה מפרשים שטעלן זיך אויף דעם ווייל ס'שטייט דאך ביי יתרו שטייט ויואל משה לשבת את האיש סאו שטייט דאך אויכעט אויף יתרו א לשון פון איש וואס עפעס וואס עפעס איז מוכרח צו זאגן אז דער איש דא מיינט אז משה רבינו האט זיך געבוקט צו אים אפשר גייט עס ארויף אויף דעם איש ויואל משה לשבת את האיש אז יתרו האט געקישט און זיך געבוקט פאר משה רבינו. אויף דעם איז די תירוץ אז דארטן שטייט איש אן יתרו'ס נאמען ווייל משה קען זיין האט נאכנישט געוואוסט אז וויאזוי זיין שווער הייסט ווייל מען האט אים אהיים גערופן און ער האט מסכים געווען צו זיצן דארטן מיט דעם מענטש ער האט אים נאכנישט געקענט מה שאין כן דא שטייט והאיש משה עניו מכל האדם ס'איז איש איז נעקסט צו משה מיינט עס איך ווייס וואס זיין נאמען איז איך רוף אים איש על שם כבודו. מילא וועגן דעם איז עס דא מדויק איז דא מער מוכרח צו זאגן אז ווען ס'שטייט איש לרעהו מיינט אז משה לחותנו ויספר משה לחותנו לכאורה יתרו ווייסט פונקטליך אלעס וואס איז געשען ווייל ער האט דאך שוין אויסגערעכנט וישמע יתרו יתרו האט אלעס געהערט וואס איז געשען און וועגן דעם איז ער טאקע געקומען וואס פעלט אויס אז משה רבינו זאל פארציילן פאר יתרו נאכאמאל אלעס אין גרעיט דיטעיל נאר וויאזוי רשי וועט זאגן אריינצושלעפן זיין הארץ אים צו מקרב זיין צו תורה

וואס איז געשען דארטן אין מרה, וואס איז געשען אין רפידים, אז ס'איז געפאלן מן, ס'איז געקומען שליו און אזוי ווייטער, און אלעס און אלע שוועריקייטן איז ויצילם השם האט דער אייבערשטער זיי געראטעוועט, זאגט דער הייליגער רשי ויספר משה לחותנו, ער ווייסט דאך, ס'שטייט דאך שוין וישמע יתרו, ער האט דאך אלעס געהערט, נאר למשוך את לבו לקרבו לתורה, ער האט געוואלט משה רבינו געוואלט אז ער זאל עס הערן פירסט הענד, כדי אים צוצושלעפן צו צו ברענגען נענטער צו די תורה אז ער זאל עס מקבל זיין בלב שלם, ווייל ווען דו הערסט די ניסים וואס דער אייבערשטער טוט איז דיך עס מחייב צו דינען דעם אייבערשטן, עס ווייזט דיך אז עס איז נישט דא נאך א באשעפער אויף די וועלט, ממילא האט דאס משה רבינו געוואלט אז ער זאל הערן אלע דיטעילס און ער זאל אליינס פילן מחויב צו דינען די תורה, זאגט די הייליגע צו דינען דעם אייבערשטן, זאגט די הייליגע רשי את כל התלאה. פון וועלכע מוטשענישן רעדט מען דא? פון, זאגט רשי, שעל הים ושל עמלק, ס'הייסט קריעת ים סוף און מלחמת עמלק, התלאה, וואס טייטשט די ווארט הת ל? זאגט רשי, אז למד אלף איז מן היסוד של תיבה, די בעצם די ווארט התלאה איז איז די שורש ווארט פון דעם איז למד אלף וואס דאס טייטשט אויס די מוטשענישן. און יעצט זאגט אבער רשי אז זאלסט זיך נישט טועה זיין אז דער תיו מאכט עס פאר א לשון נקבה און א לשון נסתר לנקבה, אזוי ווי דו זאגסט אוכל אוכל זאגסטו פאר א מאן און תאכל זאגסטו פאר א פרוי אדער. אדער אומר זאגסטו פאר א מאן און תאמר זאגסטו פאר א פרוי ווייל דו ווילסט עס מאכן בלשון נסתר, יא ווילסט עס מאכן פאר א לשון נקבה לייגסטו צו דעם תיו, זאגט רשי אז דער תיו דא מיינט נישט אז דו ווילסט עס מאכן א לשון נסתר לנקבה נאר והתיו, דער תיו דא אין דעם ווארט התלאה וואס בעצם איז די שורש התלאה און דו לייגסט צו דעם תיו איז נאר אלס תיקון, דו ווילסט מתקן זיין די ווארט אז עס זאל פלאוען בעסער, ויסוד הנופל ממנו לפרקים בעצם איז דער תיו א יסוד הנופל וואס מיינט קענסט עס אדער סאמטיימס קענסט עס נוצן סאמטיימס מוזט עס נישט נוצן, ברענגט רשי נאך ווערטער וואס די תיו איז נישט קיין לשון נסתר פאר א נקבה. נאר ס'איז אזוי ווי די אזוי ווי די התלאה וואס איז א יסוד הנופל וואס מ'לייגט נאר אריין אסאך מאל לתיקון הלשון, איז למשל תרומה וואס די די עכטע ווארט איז רומה, קענסט צולייגן דעם ת' און ס'איז א יסוד א נופל, קענסט זאגן ביידע קענסט יא זאגן דעם ת' אדער נישט זאגן דעם ת' און ס'האט די זעלבע מינינג, זעלבע זאך תנופה איז אויכעט האסטו צוגעלייגט קענסט זאגן נופה אדער תקומה קענסט זאגן קומה ער איז אויפגעשטאנען אדער תנואה. וויל זאגן א תנואה איז פון די ווארט אשר הניא ער האט עס אפגעטון, סאו תנואה האסטו אויך צוגעלייגט דעם ת', בעצם קענסטו שוין שרייבן נואה אדער אדער אדער הניא און אזוי ווייטער, עס פעלט נישט אויס דעם ת' פאר צו מסביר זיין דעם ווארט, זעלבע זאך התלאה איז בעצם די ווארט לאה, האסט עס צוגעלייגט דעם ת' נישט אלס עס צו מאכן פאר א לשון נקבה בנסתר, נאר האסט צוגעלייגט דעם ת' אלס תיקון הלשון און ס'קען אוועקפאלן אמאל, זאגט די הייליגע פסוק ויחד יתרו, יתרו האט געהערט אלע דיטעילס. וואס משה רבינו האט אים פארציילט, ויחד יתרו, האט זיך יתרו מורא'דיג געפרייט, בעצם איז דא נאך פשטים אין רשי אז עס האט אים געשטאכן, אבער בעצם בלייבט עס ער האט זיך געפרייט, און די סיבה פארוואס די תורה זאגט נישט א לשון וישמח יתרו, ווייל ער וויל דאך זאגן אז נאך עפעס איז געשען דא, סאו ויחד יתרו, יתרו האט זיך געפרייט, אבער בעק אוו היז מיינד האט אים עס געשטאכן, פארוואס ווייל פאקטיש איז ער געווען א שר פאר מצרים, ער איז געווען א גוי ביז יעצט, מילא פאר צען דורות זאל מען נישט בל מיטשענען דעם גר און אים און אים פארציילן די צרות וואס די אייבערשטער האט אנגעמאכט פאר זיין פאלק פון וואו ער קומט אדער פאר עני אנדערע גוי, סאו ויחד יתרו יתרו האט זיך געפרייט על כל הטובה אויף די אלע טובות אשר עשה השם לישראל וואס די אייבערשטער האט געמאכט פאר די אידישע קינדער וואס הייסט דאס איז די ירידת המן די באר מתן תורה און אזוי ווייטער און אויך אויסער דעם אן טאפ פון דעם האט ער זיך אויך געפרייט אשר הצילו מיד מצרים אויף דעם גרויסן נס וואס די אייבערשטער האט געראטעוועט די אידן פון מצרים שוין זעהן וואס די סיגניפיקענט נס פון דעם איז זאגט די הייליגע רשי ויחד יתרו. און ס'איז פשוט פשט אז וישמח יתרו, אבער לכאורה פארוואס שרייבט נישט די תורה וישמח יתרו, פארוואס שרייבסטו שרייבסטו בלשון ויחד, דעם ברענגט רשי אראפ דעם מדרש אגדה, אז נעשה בשרו חדודין חדודין, אז זיין הויט איז געווארן אזוי שטעכעדיג שטעכעדיג, שטעכערס שטעכערס, און ווייל מיצר על איבוד מצרים האט זיך מורא'דיג מצער געווען אויף דעם וואס די מצריים האבן באקומען א מפלה, פארוואס ווייל ער איז דאך געווען א שר במצרים, ער איז דאך געווען דער עצה געבער פאר פרעה דארטן, ביי די מעשה ווען משה האט אראפגעכאפט פרעה'ס קרוין, האט פרעה געוואלט אומברענגען משה רבינו, און יתרו האט געזאגט, נע, דער מענטש האט דאך סתם נישט קיין שכל, והא ראיה, ברענג ברענג פאר אים קוילן און ברענג אים גאלד, קוק וואס ער נעמט, סאו סאו למעשה פאר דעם האט ער זיך מצער געווען, ווייל היינו דאמרי אינשי, גיורא עד עשרה דרי לא תבזה ארמאה באפי', א גר, ביז צען דורות נאכן זיך מגייר זיין, זאלסטו נישט פארשעמען א נוכרי. זאלסטו נישט פארשעמען קיין גוי אין פראנט פון אים, סאו דאס איז בעצם א גמרא אין סנהדרין, דאס איז שיטת שמואל, און רב קריגט זיך אויף שמואל, און ער זאגט אז ויחד מיינט אז ער האט אריבערגעפירט א חרב חדה על בשרו, ווייל ער האט זיך געמל'ט צו ווערן א איד, דער רבינו בחיי זאגט אז ויחד איז א לשון אחדות, ווייל די קומענדיגע פסוק שטייט ויאמר יתרו ברוך השם, דהיינו אז יתרו האט געבענטשט דעם אייבערשטן, סאו קודם אז ער האט מאחד געווען דעם אייבערשטן, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, אז ער האט מאחד געווען דעם הייליגן באשעפער און ער האט אים געבענטשט, אבער פשוט פשט איז דא אז ויחד ער האט זיך געפרייט. אויסער זיך געפריידט, האט ער אין בעק אוו היז מיינד האט ער אויך געהאט צער, וועגן דעם האט די תורה משנה געווען מיט די לשון, און נישט געשריבן וישמח, נאר געשריבן ויחד. זאגט די הייליגע רש"י על כל הטובה, סאו האסטו דא בעיסיקלי על כל הטובה אשר עשה ה' לישראל, און אויסער דעם שטייט אשר הצילו מיד מצרים, וואס זענען די צוויי זאכן? סאו על כל הטובה מיינט די טובת המן והבאר והתורה, דאס אז די אייבערשטער האט געגעבן מן, און געמאכט א באר, און געגעבן די תורה פאר כלל ישראל. און ועל כולן, אן טאפ אוו אלל דעט, האט ער געטון א ריזיגע נס, אז ער, אשר הצילו מיד מצרים, אז ער האט אויסגעלייזט די אידישע קינדער פון מצרים, ווייל עד עכשיו לא היה עבד יכול לברוח ממצרים, ביז יעצט האט יתרו געוואוסט אז קיין איין עבד קען נישט אנטלויפן פון מצרים, שהיתה הארץ מסוגרת, זיי האבן צוגעשפארט די לאנד מיט אזעלכע כישוף, וואס דאס האט פריווענטעד אז עני עבד זאל קענען אנטלויפן, און ואלו יצאו שישים ריבוא, דא האסטו א כלל ישראל וואס זענען ארויסגעגאנגען זעקס הונדערט טויזנט, און כולם בבת אחת, אלע זענען ארויסגעגאנגען אויפאמאל,

סאו למעשה אויב איז דאס געווען די לאנד מסוגרת, פארוואס עפעס וויאזוי האבן די בני אפרים געקענט ארויסגיין? און לאמיר זאגן אז זיי האבן זיך ארויסגעזען, פארוואס האט יתרו נישט געוואוסט? אויב יתרו וואלט געוואוסט אז נאך א גרופע פון מענטשן זענען שוין ארויסגעגאנגען, וואלט ער נישט געווען וואלט ער נישט געטראכט אזוי אשר הצילו מהם, וואלט עס נישט געווען אזא ביג דיעל, ווייל ס'איז שוין דא פרעסעדענט אז א גרופע פון מענטשן קענען ארויסגיין, סאו ס'האט מיר געדריקט אז איינער האט א תירוץ אויף דעם זאל אריינטשיימען אין די מעסעדזש באקס. סאו זאגט די פסוק ווייטער, ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים, געלויבט איז די הייליגע באשעפער, וואס האט ענק אויסגעלייזט פון די הענט פון מצרים, וואס דאס איז א שווערע פאלק, ומיד פרעה און פון די הענט פון פרעה, וואס ער איז א מלך קשה, וואס דא האט ער אינקלודעד סיי משה רבינו און אהרן הכהן און אלע לוויים און אלע אידן, ווייל אפילו די לוויים וואס זענען נישט געווען אונטער די שעבוד, זענען דאך אבער געווען אונטער יד מצרים און אונטער יד פרעה, יעצט זאגט ער עקסטער ספעסיפיש פאר די אידן וואס זיי האבן יא געארבעט, זאגט ער ברוך השם אשר הציל את העם מתחת יד מצרים, געלויבט איז די אייבערשטער וואס האט אויסגעלייזט. די פאלק וואס זיי האבן יא געדארפט וואס זיי זענען יא געווען מתחת השעבוד האט ער אויסגעלייזט מתחת יד מצרים מתחת סבלות מצרים ווי רש"י וועט זאגן זאגט די הייליגע רש"י אשר הציל אתכם מיד פרעה האסט דא דריי יד'ס האסט דא יד מצרים יד פרעה אין סוף פסוק שטייט מתחת יד מצרים וואס איז וואס די אלע לשונות זאגט רש"י אשר די ערשטע יד מצרים מיינט אז מען האט זיי אויסגעלייזט פון די אומה קשה די צווייטע ומיד פרעה מיינט מלך קשה און די דריטע מתחת יד מצרים דאס איז שוין די מענטשן וואס זענען געווען אונטער די שעבוד די איבריגע כלל ישראל כתרגומו. איז לשון רידוי ומרות אז ער האט אויסגעלייזט די אידישע קינדער פון אונטער די שעבוד און אונטער די געוועלטיגונג פון מצרים היד שהיו מכבידים עליהם היא העבודה. סאו בקיצור די לעצטע מתחת יד מצרים איז די הענט די מרות די די די שעבוד וואס די מצרים האבן משעבד געווען די אידישע קינדער סאו עתה ידעתי יעצט ווייס איך דאס הייסט ביז יעצט האב איך אויכעט געוואוסט אז אז דער גאט איז א גאט אבער יעצט נאכן הערן די אלע זאכן אין גרעיט דיטעיל די אלע ניסים וואס די אייבערשטער האט געטון יעצט ווייס איך באמת כי גדול השם ווייל דער אייבערשטער איז גאר גרויס, מכל האלוקים גרעסער פון אלע אפגעטער וואס איך פלעג דינען ביז היינט, פארוואס ווייל כי בדבר אשר זו די אליין, וויאזוי זע איך זיין גדלות, ווייל איך זע כי בדבר טאקע מיט דעם זאך, אשר זדו עליהם וואס זיי האבן געוואלט מרשיע זיין קעגן די אידן, טאקע אט אט דאס האבן זיי צוריק באקומען מידה כנגד מידה, זיי האבן געוואלט הרג'נען אלע אידן מיט וואסער, און דא זע איך אז זיי זענען געשלאגן געווארן מיט וואסער, סאו קיין אנדערע אפגאט וואס איך האב געדינט ביז יעצט האב איך נאכנישט געזען, איך האב מיך איינגערעדט אז זיי קענען טון עפעס מופתים, אבער יעדער איינער אויף זיין ספעציפישע וועג. אבער ממש אזוי? יעדע דיטעיל וואס זיי האבן געטון האט מען האבן זיי באקומען מידה כנגד מידה? דאס איז שוין א חידוש. מילא וועגן דעם זאגט ער עתה ידעתי יעצט ווייס איך זאגט דער הייליגער רש"י עתה ידעתי מכירו הייתי לשעבר איך האב שוין געוויסט אז דער גאט איז א גאט פון פארדעם פארוואס ס'שטייט דאך שוין דארטן אז כהן מדיין אז מען האט מנדה געווען דעם יתרו דארטן פארדעם האבן די פאסטוכער אוועק געשיקט די טעכטער פון יתרו זאל זיי זאלן נישט קענען נעמען קיין וואסער ווייל ער איז געווארן אויס אויס כומר לעבודה זרה. האב איך שוין געוויסט, כ'האב שוין מודה געווען אין א באשעפער, אבער עכשיו יעצט ווען איך הער די אלע דיטעילס, ועכשיו ביותר, יעצט ווייס איך עס גאר קלאר, אז נאר ער איז די באשעפער, מכל האלוקים, וואס הייסט אלע באשעפערס, ווייל מלמד דאס קומט מיר לאזן הערן, שהיה מכיר בכל עבודה זרה שבעולם, ער האט מכיר געווען אין יעדע איינציגסטע, ער האט פרובירט יעדע עבודה זרה אין די וועלט, שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה, ביז ער איז צוגעקומען צו די אלטימעט הכרה אז די באשעפער איז. די איין איינציגסטע באשעפער אויף די גאנצע וועלט. זאגט די הייליגע רש"י בדבר אשר זדו עליהם, וואס טייטש זדו? כתרגומו אז דאס וואס זיי האבן געטון במזיד, במים דימו לאבדם, אז עס איז בעצם א בחינה פון מידה כנגד מידה, וואס זיי האבן געוואלט הרג'נען די אידן מיט וואסער והם נאבדו במים, זיי זענען זייער מפלה געקומען דורך וואסער, סאו דאס האט ער יעצט געהאט די הכרה אז שלא ווי אלע אנדערע עבודות זרות וואס ער האט געגלייבט אין, די אייבערשטער קען מאכן מידה כנגד מידה, סאו עס איז נישטא נאך א באשעפער אויף די גאנצע, אזא באשעפער אויף די גאנצע וועלט. זאגט די הייליגע רש"י אשר זדו מיינט אשר הרשיעו, וואס זיי האבן געטון במזיד, ורבותינו דרשו, אז מען קומט צו צו דעם זעלבן פלאץ, אז אז יתרו האט איז געווען דא מורא'דיג אימפרעסט פון דעם מידה כנגד מידה וואס ער האט געהערט, אבער זיי זאגן אז מען קומט אן דערצו צו דורך א אנדערע טייטש, אז גיי נישט טייטשן זדו אשר הרשיעו אז זיי האבן געטון זאכן במזיד, נאר עס איז א לשון פון ויזד יעקב נזיד אז יעקב האט געקאכט לינזן, סאו בקדירה אשר בישלו בה נת בה נתבשלו, וואס הייסט אין דעם טאפ ווי זיי האבן געוואלט קאכן זענען זיי געקאכט געווארן, עס איז אזא מליצה. אז אז מיט די מיט די מהלך ווי זיי האבן געוואלט אויסהרג'נען די אידן זענען זיי אויסגעהארגעט געווארן, סאו ויקח יתרו חותן משה, דערציילט אונז די תורה אז יתרו האט גענומען, דער שווער פון משה האט גענומען בהמות צו און עס מקריב געווען פאר א קרבן עולה, וזבחים ער האט מקריב געווען אויכעט קרבן שלמים'ס לאלקים פארן אייבערשטן, און דאס איז געווען אלס קרבן גר, ווייל אויסער טבילה און אויסער מילה דארף ער דאך ברענגען א קרבן א קרבנות גר אויכעט, סאו ער האט עס דא מקריב געווען, ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכול לחם. גאנץ כלל ישראל און אלע זקני ישראל אהרן זענען געקומען עסן א ריזיגע סעודה עם חותן משה לכבודו פון דעם יתרו דער שווער פון משה, און לפני האלוקים פארן אייבערשטן, סאו פון דא וויל דער אבן עזרא מדייק זיין אז יתרו איז ערשט אנגעקומען נאך בנין המשכן, ווייל אדערווייז וואלט דאך עס נישט געווען לפני האלוקים, סאו אויף דעם ענטפערט דער רמבן ניין ס'קען זיין פשוט אז מ'האט עס מקריב געווען אויף דעם מזבח אין רפידים וואס משה רבינו האט געבויט לכבודו פון וואס ער האט א נאמען געגעבן השם ניסי. נאך די נאך די נאך די מלחמת עמלק, אבער למעשה די לפני אלקים קען זיין אדער לפני אלקים דארטן פאר פאר דעם ענן הכבוד ווי די אייבערשטער פלעגט זיך באווייזן פאר משה ביז די בנין המשכן, אדער לפני אלקים קען זיין פארנט פון מזבח ווי מ'האט מקריב געווען, ס'איז נישט מוכרח אז אז אז ס'זאל זיין לשיטת אבן עזרא אז ער איז ערשט אנגעקומען נאך בנין המשכן, קען זיין מ'האלט דא ביי א מצב ווי מ'האלט נאך פארן בויען די משכן און ס'זאל נאך אלץ שטימען. די הייליגע רש י עולה, עולה מיינט כמשמעה אז מען האט עס אינגאנצן, מען האט געמאכט פאר דעם בהמה א פולשטענדיגע עליה, פארוואס? ווייל א עולה דארף מען דאך אינגאנצן פארברענען שהיא כולה כליל, און מען עסט נישט דערפון, נישט די באלעבאס עסט דערפון, נישט די כהנים עסן דערפון, עס ווערט אינגאנצן, פאר דעם רופסטו אן א קרבן עולה א עולה, ווייל ס'האט א פולשטענדיגע עליה צום הייליגן באשעפער, וזבחים, דאס איז שלמים, וואס דאס קען מען יא עסן. און ויבא אהרן אהרן און אלע זקני ישראל זענען געקומען זיי האבן געגעסן א ריזיגע סעודה לכבודו של יתרו, פרעגט רש י ומשה היכן הלך ווי איז משה רבינו געגאנגען והלא הוא דער משה איז דאך געווען די וואן שיצא לקראתו וואס ער איז ארויס געגאנגען פארן צו מכבד מקבל פנים זיין יתרו און ער האט גורם געווען די גאנצע כבוד ער האט גורם געווען אז יעדער איינער זאל קומען באגלייטן משה רבינו און ארויס קומען אין פראנט פון פון יתרו מילא ווי איז ער יעצט פארוואס איז ער נישט דא ביי די גרויסע סעודה אלא קומט מען לערנען שהיה עומד ומשמש לפניהם ער האט געסערווט ער איז געווען די די וואן וואס האט געסערווט די עסן ביי די סעודה, מילא וועגן דעם ווערט ער נישט אויסגערעכנט א פארט פון די וואנס וואס זענען געזיצן און געגעסן מיט יתרו, זאגט די הייליגע רשי לפני האלוקים, מכאן שהנהנה מסעודה שתלמידי חכמים מסובין בה, איז לויט רשי לכאורה איז דאך נישט לפני אלוקים פארן משכן, ווייל רשי לשיטתו אז יתרו איז אנגעקומען פאר קבלת התורה, ווי מ'עט זען אין מארגן מער אויסשמועסן באריכות די שיטת רש י, סאו קען דאך נישט זיין לפני אלוקים אין פראנט פון די משכן, פאר דעם זאגט רש י די דרש אז מכאן שהנהנה מסעודה שתלמידי חכמים מסובין בה איינער וואס זיצט ביי א סעודה ווי תלמידי חכמים עסן דארטן איז כאילו נהנה מזיו השכינה וועגן דעם שטייט אז זיי האבן געגעסן א סעודה עם חותן משה לפני האלוקים זאלסטו האבן א סוקסעספול דעי.